שלום וברכה צו יאמאשים נאמבער זיבן און צוואַנציק. וואס גייט פאר אין קאזאקסטאן? ס'זענען געווען דארט אומריען וואס האבן זיך שוין אביסל בארואיגט און ס'האט געקאסט קרבנות. יעצט די נייעס אפיציעל איז אז די פראטעסטן קעגן די רעגירונג האבן אויסגעבראכן אלס א תוצאה פון דעם וואס די פרייזן פון א געוויסן מין געז וואס דער עולם אין קאזאקסטאן נוצט אנצופילן די קארס האט זיך געהויבן, מענטשן זענען נישט צופרידן מיט די אינקריס, מיט די אויפשטייג אין פרייזן, און במילא האט מען רעאגירט אויף דעם אופן. דער פרעזידענט פון קאזאכסטאן האט באצייכנט די פראטעסטן ווי א חלק פון אן אויפשטאנד, א קופ, א פריוו אומצואווארפן די עקזיסטירנדע רעגירונג, און האט אפילו געבעטן הילף פונעם רוסישן פרעזידענט וולאדימיר פוטין, וועלכער האט טאקע אריינגעשיקט א קליינע באגרעניצטע גרופע מיליטערלייט צו העלפן האלטן ארדענונג אין לאנד. וויאזוי ווערט א פראטעסט וואס קומט אויסדרוקן אומצופרידנהייט מיט העכערע פרייזן, וויאזוי קומט עס צו אן אויפשטאנד, און ווי קומט דא אריין פוטין און רוסלאנד? איז לאמיר זיך קודם באקענען מיט קאזאקסטאן. קאזאקסטאן איז א ריזיגע לאנד, ס'איז גרעסער ווי גאנץ מערב יוראפ אינאיינעם, ס'הייסט ס'איז גרעסער ווי בעלגיע, פראנקרייך, אירלאנד, האלאנד און ענגלאנד אינאיינעם. קאזאקסטאן באשטייט פון א מיליאן סקווער מייל, דאס איז בערך צוויי מיליאן זיבן הונדערט טויזנט סקווער קילאמעטער. ס'איז די ניינט גרעסטע לאנד אין דער וועלט און די גרעסטע לאנד לענדלאקד קאנטרי, ס'הייסט די גרעסטע לאנד וואס איז ארומגענומען מיט ערד מיט אנדערע לענדער פון אלע זייטן. קאזאכסטאן געפינט זיך אין צענטראל אזיע צווישן רוסלאנד און כינע, און טשיינע. אבער טראץ די ריזיגע סייז, די ריזיגע ריזיגע שטח פון קאזאכסטאן, האט דאס לאנד א היפש קליינע באפעלקערונג פון אינגאנצן נײַנצן מיליאן מענטשן. מערב יוראפ, אין קאנטראסט, וואס איז בערך אזוי גרויס אין שטח ווי קאזאקסטאן, פארמאגט כמעט צוויי הונדערט מיליאן מענטשן. קאזאקסטאן איז געווען א חלק, ס'געווען אנגעשלאסן אינעם סאוויעטן פארבאנד, די קאמוניסטישע פאראיין, און אין נײַנצן הונדערט איין און נײַנציק, נאכדעם וואס די קאמוניסטישע פארבאנד איז צוזאמגעפאלן, האט קאזאקסטאן, אזוי ווי מערערע אנדערע סאוויעטישע רעפובליקס, זיך אפגעריסן און דערקלערט זעלבסשטענדיקייט. קאזאכסטאן איז איינע פון די אויל רייכסטע לענדער אין דער וועלט. דאס לאנד פארמאגט אין איר ערד אוצרות מיט אויל, און זייער אסאך אויסלענדישע אינוועסטארס זענען דארטן אריינגעקומען, אינוועסטירט ריזיגע געלטער. אבער, אנדערש ווי אנדערע אויל רייכע לענדער וואו די באפעלקערונג פונעם לאנד האט אויכעט הנאה דערפון, דאס הייסט זיי געניסן אויכעט פונעם שפע פון די רייכטום מיט וואס דאס לאנד איז געבענטשט געווארן, איז רוב המון עם אין קאזאקסטאן זייער ארעם, רוב רובם פון די באפעלקערונג, עכ"פ א ריזיגע חלק פון די באפעלקערונג, לעבט אויף בערך ווייניגער ווי דריי טויזנט דאלער א יאר. קאזאקסטאן איז נישט קיין אמת'ע דעמאקראטיע. ס'הייסט די ערשטע פרעזידענט וואס איז וואס האט געהערשט, די ערשטע פירער אויף קאזאקסטאן נאכדעם וואס דאס לאנד האט דערקלערט זעלבשטענדיגקייט נאכן פונאנדערפאל פון די פון די סאוויעט יוניאן, איז געבליבן פירער פאר כמעט דרייסיג יאר. ער האט צום סוף אפגעטרעטן פון אמט וועגן ס'איז געווען אסאך קעגנערשאפט צו אים איבער איבער לאנד איבער קאזאקסטאן, און איינע פון די שליסל סיבות צו די קעגנערשאפט איז געווען אז יענער האט נישט געלאזט מער דעמאקראטיזירן דאס לאנד, ער האט נישט געלאזט איינשטעלן קיין ערנסטע רעפארמען לגבי דעמאקראטיע, ער האט יא פרובירט צו ארבעטן אויף די עקאנאמיע אבער נישט אויף דעמאקראטיע און גלייכבארעכטיגונג צווישן די אלגעמיינע בירגער פון קאזאקסטאן. איז דער ערשטער פרעזידענט פון קאזאכסטאן ווי אויך דער היינטיגער בלייבט מיט נאנטע באציאונגען מיט רוסלאנד און מיט פוטין, און קאזאכסטאן איז אויך אנגעשלאסן אין אזא קערפערשאפט וואס הייסט די CSTO, Collective Security Treaty Organization, וואס איז א קערפערשאפט וואס נעמט אריין רוסלאנד, קאזאכסטאן, בעלארוס, טאדזשיקיסטאן, קירגיקיסטאן און ארמעניע. די אלע האבן אזא זיכערהייט פאקט וואס מ'האט טאקע יעצט אויסגענוצט. ווען די אומרוען האבן אויסגעבראכן האט די פרעזידענט פון קאזאכסטאן געבעטן פון פוטין אונטער דעם פרידנס אונטער דעם זיכערהייטס אפמאך ער זאל אריינשיקן סאלדאטן העלפן צוריק איינשטעלן די ארדענונג אין לאנד. און אויסער דעם וואס קאזאכסטאן איז נישט קיין דעמאקראטישע לאנד, ווערט די רעגירונג דארטן אויך געפלאגט מיט ערנסטע קארופציע, און די פאקט איז ווי געזאגט אז טראץ דעם וואס ס'קומען אריין ביליאנען אין אויסלענדישע אינוועסטמענטס אדאנק די אויל אוצרות מיט וואס קאזאכסטאן איז געבענטשט, קומט אבער זייער ווייניג דערפון אן צו די באפעלקערונג, ס'איז נאר דא א מיעוט וואס געניסט דערפון. און די מיעוט, און דא ליגט אויך זייער א גרויסע וויכטיגע שליסל צו וואס ס'קומט יעצט פאר אין קאזאקסטאן, אז די מיעוט איז נישט סתם די ווי מ'רופט עס אין אמעריקע די טאפ וואן פערסענט, אז ס'איז דא די עליט, די עשירים וואס זענען רייך געווארן אויפן חשבון פון אנדערע לאמיר אפילו זאגן, און זייער עשירות ווערט נאר גרעסער און גרעסער, און די דיפרענץ, די חילוק צווישן רייך און ארעם ווערט אויך גרעסער און גרעסער, נאר ס'איז אויכעט די אידענטיטעט פון דעם מיעוט, ווער די מענטשן זענען. איז קאזאקסטאן, די היסטאריע פון דעם לאנד אלס לאנד קען צוריק גיין צו טויזנט דרייצן הונדערט יאר אויכעט, אויב נישט מער, איז קאזאקסטאן, וואס אונז רופט מיר היינט קאזאקסטאן, איז דעמאלטס מיט ארום צוועלף דרייצן הונדערט יאר צוריק געווען א חלק פון א גרעסערע שטח וואס איז געווען באוואוינט מיט וואנדערדיגע שבטים, קאזאכסטאן באשטייט נאך היינט פון זייער אסאך פיסטע פלעצער, זייער אסאך פיסטע שטחים פון בערג, און סתם פלאכע ליידיגע שטחים וואס גייען ווייטער ווי דאס אויג קען זען. איז די פלאץ איז דעמאלטס באוואוינט געווארן מיט שבטים, קלענס, וואס זענען בעצם פארצווייגטע משפחות, שבטים, ס'איז אזוי אין אנדערע חלקים פון די וועלט אויכעט, בפרט אין די אראבישע וועלט איז עס זייער שטארק נאך היינט אויכעט, אז די עולם זעהט זיך די אידענטיטעט, די סענס אוו בעלאנגינג, ס'הייסט די אופן וויאזוי מען קוקט זיך אן אלס וואוהין איך בעלאנג, איז די שבט, און די שבט איז די פארצווייגטע משפחה וואס גייט צוריק ביז ביז איין עלטער עלטער עלטער זיידן צו וויאזוי ס'זאל נאר זיין, איז אין. קאזאקסטאן איז דאס אויכעט זייער שטארק, ס'הייסט ס'איז פאר זייער לאנג פאר הונדערטער און הונדערטער יארן האט דאס לאנד געטראגן אזא פנים פון שבטים וואס זענען געווען יעדער איינער פאר זיך, נישט טייטש נישט יעדער האט געהאט אזוי ווי א שטיק לאנד וואס איז געווען זיינס, דאס איז די לאנד פון דעם און דעם שבט, ווייל א ריזיגע חלק פון די שבטים זענען געווען ענדליך ווי די בעדואינס היינט, וואנדערנדיג וואנדערדיגע שבטים. זיי האבן געוואוינט אזוי אין געצעלטן צייטווייליג, שטיק צייט האט מען געוואוינט דא, נאכדעם האט מען געפאקט פעק און מען איז געגאנגען ווייטער. איז די שבטים, ווי אין זייער אסאך אנדערע אזעלכע פאלן, זעהן זיך נישט אפילו מען זאל זיי אלע צאמנעמען, ס'הייסט מען זאל מאכן, מען זאל אנצייכענען א ליניע וואס נעמט אריין א מיליאן סקווער מייל, וויפיל ס'זאל נאר נישט זיין, און מען גיבט די נייע שטח א נאמען לאנד, איין לאנד, אין דעם פאל קאזאקסטאן, וואס האט גרעניצן, און יעדער וואס וואוינט אין די גרעניצן באלאנגט צום זעלבן לאנד, דאס טוישט אבער נישט די מענטאליטעט פון די מענטשן, דאס הייסט אז זיי זעען זיך נישט אזוי ווייט ווי בירגער פון זעלבן לאנד, נאר זיי זעען זיך ווי מיטגלידער פונעם שבט צו וואו זיי באלאנגען. דאס הייסט די אין די ליסטע פון פריאריטעטן וואס פון חשיבות וואס ס'קומט קודם וואס ס'קומט נאכדעם וואס איז וויכטיגער און וואס איז ווייניגער וויכטיג איז די ערשטע זאך די שבט צו וועם זיי באלאנגען. די פאקט אז זיי וואוינען אין די לאנד וואס הייסט קאזאקסטאן וואס האט נאך הונדערטער און הונדערטער אנדערע אזעלכע שבטים וואס וואוינען אויך דא דאס איז שוין נישט פון די וויכטיגסטע זאכן אויף די ליסטע. על כּפּנים, ווען מע רעדט צו פֿאַרשטיין, צו האָבן אַזאַ די געפֿיל, איך באַלאָנג דאָ, איך בין אַ חלק פֿון דעם, דאָס, איך באַלאָנג אין קאַ צו קאַזאַכסטאַן, איך בין אַ חלק פֿון דעם לאַנד, איז אַראָפּ די ליסטע. די ערשטע איז, איך באַלאָנג צו דעם שבֿט און איך בין אַ חלק פֿון דעם שבֿט. און די זאַך פֿון שבֿטים, פֿון קלענס, איז זייער, זייער שטאַרק. ס'איז דאָ, ווי געזאָגט, הונדערטער אַזעלכע גרופּעס, און זייער אַ סך פֿון זיי האָבן אַ פּינקטלעכן חשבון, אַ פּינקטלעכע ייִחוס, וואס גייט צוריק דורות פון וואו זיי שטאמען במקור, זיי באשטאמען זיי שטאמען פון דעם און דעם אור שבט, דער און דער מענטש מיט דעם און דעם נאמען איז געווען דער טאטע דער גרינדער פון דעם שבט. איז פאר מען הייבט אן, פאר אלעם, דאס הייסט אפילו בשנים כתיקונם ווען אלעס איז בסדר אלעס לויפט גוט, דארף מען רחמי שמים אז אזא לאנד זאל זיך קענען צוזאמהאלטן אין פרידן, פארוואס? ווייל די פירער, ס'איז זייער שווער צו מאכן א עכטע דעמאקראטיע אין אזא לאנד. א עכטע דעמאקראטיע מיינט אז יעדע שבט זאל ווערן פארטרעטן, זאל ווערן רעפרעזענטירט אין די צענטראלע רעגירונג, און אויך אז יעדער זאל באקומען גלייכע רעכטן. אבער דאס גייט נישט, עס איז אסאך גרינגער געזאגט ווי געטון. און די מציאות איז טאקע וויאזוי עס האט זיך אויסגעשפילט עד היום הזה. איז אז ס'דא אפאר שבטים וואס זיי זענען די אויבערשטע פונעם שטייסל, און די פרעזידענט און אלע וויכטיגע פירערשאפט פאזיציעס אין די רעגירונג באלאנגט עס איז אנגעפילט זיצט דארטן איינער פון אפאר שבטים וואס באלאנגען צום זעלבן קלאסטער שבט דאס הייסט א שבט הייבט זיך אן לאמיר זאגן, לאמיר גיין צוריק איך ווייס צוואנציג דורות צוריק, און ס'ווערט גרעסער און גרעסער די משפחה צווואקסט זיך, און במילא צוטיילט זיך עס צוביסלעך מיט די צייט אין קלענערע שבטים, וואס סוף כל סוף זענען נאך אלץ קרובים, יא זיי שטאמען, ווען מ'גייט צוריק נאך אפאר דורות טרעפן זיי זיך מיט די זעלבע עלטער זיידעס. איז רוב מענטשן אין פירערשאפט פאזיציעס און אויך די רייכע די וואס געניסן בעיקר פון די שפע און אויל מיט וואס קאזאקסטאן איז געבענטשט באלאנגען צו די פאר באטרעפנדע שבטים במילא די אנגעצויגנקייט וואס איז אזוי אויך דא אפילו אין בעסטע צייטן אנגעצויגנקייט וואס האט מיטן פאקט אז אונז זעמער נישט ברידער אונז זעמער נישט בירגער ברידער אונז זענעמער שבטים וואס וואוינען אינעם זעלבן שטח און דארפן צוזאמארבעטן לטובת אונז אלע, און ווען אונז ארבייט מען נישט צוזאמען לטובת אונז אלע, נאר ס'איז דא אזעלכע וואס זענען בעפארצוגט, וואס געניסן מער און וואס האבן מער הנאה, וואס באקומען מער ווי אנדערע, איז שוין די אנגעצויגנקייט. דאס הייסט אז ווען זאכן ווערן אביסל ווייניגער סטאביל, ווען ס'הייבט אן ווערן ליידיג אין מאגן, איז שוין דא גרייט א אלטע. מיינונגס דיפערענץ, אלטע קנאה און שנאה וואס זיצן אזוי אויך אין הארץ, וואס זענען גרייט גראד אויפצורייסן. סאו, קאזאכסטאן איז געפלאגט פון קארופציע, פון אומגלייכקייט, זייער אסאך מענטשן האבן זייער ווייניג געלט, אנגעקומען דערצו נאך איז קאוויד וואס האט ארויפגעברענגט צום אויבערפלאך אן אלטן פראבלעם איז וואס האט וואס איז אויך א תוצאה פון די קארופשן אז די העלט קעיר סיסטעם, די געזונט אינפערסטרוקטור פון לאנד, איז דורכגעפוילט, און ווען ס'איז אנגעקומען קאוויד האט עס ממש צוזאמגעבראכן, און אריינגעפירט דאס לאנד אין א רעסעסיע, דאס הייסט אין א אמת'דיגע כללית'דיגע ארעמקייט וואס ווייטער האט בעיקר באטראפן די אזוי אויך ארעמערע שיכטן פון די באפעלקערונג וואס באלאנגען צו אזוי אויך באקריוודעטע שבטים. איז די יעצטיגע קאנפליקט איז בעת ס'האט ארויפגעברענגט צום אויבערפלאך אן עקזיסטירנדע מחלוקה און אלטע קנאה שנאה וואס איז דא צווישן שבטים, דאס האט עס נאר געטריגערט, די טריגער איז געווען אזוי ווי מען זאגט אייביג איז דא די לעצטע שוועבל, די שוועבל וואס האט אנגעצינדן די מאסע אויפרייץ מאטריאל וואס איז שוין געווען אנגעהויפנט אזוי אויכעט. יעצט אבער ווי קומט רוסלאנד דא אריין אין בילד? און פארוואס האט פוטין זיך אזוי געאיילט? אז די רגע וואס די פרעזידענט פון קאזאכסטאן האט אנגערופן פוטין געבעטן הילף האט רוסלאנד גראד אריינגעשיקט אפאר טויזענט טרופן צו סטאביליזירן דאס לאנד און האלטן די ארדענונג. איז קודם כל רוסלאנד און קאזאכסטאן האבן זייער א גרויסן גרעניץ סאיז די גרעסטע גרעניץ וואס איז דא צווישן צוויי לענדער אין די גאנצע וועלט און ציט זיך אויף א לענג פון טויזענטער מייל טויזנטער קילאמעטער, סאו ס'מאכט אויס פאר רוסלאנד וואס ס'טוט זיך ביים שכן, בפרט ווען די שכן איז אזוי נאנט און איז פארבינדן אויף אזא לאנגן שטארקן אופן. אבער ס'גייט טיפער ווי דעם. קאזאכסטאן, ווי אזוי געזאגט, האט איינע פון די גרעסטע אויל אוצרות אין די וועלט, און קאזאכסטאן זיצט צווישן רוסלאנד און טשיינע, צווישן רוסלאנד און כינע. און ביידע פון די צוויי ווילן האבן וואס מער השפעה און וואס מער באציאונגען, טאקע בעיקר וועגן די עקענאמישע סיבות וואס זענען דא, מיט קאזאכסטאן. און קאזאכסטאן, אזוי ווי דאס לאנד האט א זיכערהייטס אפמאך מיט רוסלאנד, ווי פריער דערמאנט די CSTO, וואס איז א זיכערהייטס אפמאך צווישן אפאר לענדער כולל רוסלאנד און קאזאכסטאן, האבן האט קאזאכסטאן אויכעט אן ענליכע אפמאך מיט טשיינע. און דא איז דא א שטילע קאנקורענט צווישן רוסלאנד און כינע, ווער ס'זאל האבן א גרעסערע השפעה און האבן נאנטערע פארבינדונגען מיט קאזאכסטאן, וועגן סוף כל סוף איז דא דא אן אונטערשטע שורה ווי מ'זאגט, סאו דא די באטאם ליין, די באטאם ליין איז געלט, ווער קען דא, ווער ס'האט נאנטערע באציאונגען מיט קאזאכסטאן, אטאמאטיש שטייט אויכעט אויס מער צו פארדינען פון די עקספארט דורכן דורכפירן אפמאכן, דורך וועלכן לאנד די אויל עקספארט זאל לויפן און אזוי ווייטער. איז דער פרעזידענט פון קאזאכסטאן האט געהאט א ברירה זיך צו ווענדן אדער צום שכן פון די זייט אדער צום שכן פון די אנדערע זייט אים צו העלפן אריין שיקן טרופן און ווי מען זאגט אדער ברענגען די פראטעסט אונטער ארדענונג אדער דערשטיקן דעם אויפשטאנד ווי אזוי ער האט דער פרעזידענט פון קאזאכסטאן האט עס באצייכנט אבער ער האט מחליט געווען זיך צו ווענדן צו רוסלאנד וועגן זיינע חשבונות און לכאורה קומט אויס אז ס'לוינט אים בעסער צו זיין נאנטער צו רוסלאנד ווי צו טשיינע. און פוטין האט זיך צוגעכאפט צו די געלעגנהייט און באלד ווי די בקשה איז געקומען פון קאזאקסטאן האט רוסלאנד אהינגעשיקט אפאר טויזנט טרופן. פאר טשיינע האט עס געמיינט א פארלוסט. ס'איז נישט קיין ערנסטע ממשות'דיגער פארלוסט ווייל למעשה האט עס דערווייל נישט אויסגעמאכט אין ערגעץ נישט. רוסלאנד ציט ארויס פון דארטן די טרופן און קאזאקסטאן בלייבט אומאפהענגיג, זעלבסשטענדיג, אבער ס'איז געווען א סטראטעגישע ווינק וואס פון קאזאכסטאן צו רוסלאנד וואס טשיינע האט אויפגעכאפט, און די א טאג נאכדעם האט טאקע די כינעזישע פרעסע אנגעהויבן שרייבן ארטיקלען און רופן אז די צוויי ארגאניזאציעס, ס'הייסט די. CSTO וואס נעמט אריין רוסלאנד און אפגאניסטאן און רוסלאנד און קאזאכסטאן זאל אנפאנגן ארבעטן נאנטער מיט די אנדערע קערפערשאפט די SCO וואס נעמט אריין קאזאכסטאן און טשיינע אז די עצם זעמיר דא פארן זעלבן צוועק פאר די זעלבע ציל און ס'נישט דא קיין סיבה אז די צוויי ארגאניזאציעס די צוויי קערפערשאפטן די SCO טשיינע און קאזאכסטאן זאל ארבעטן נאנטער מיט די CSTO. רוסלאנד און קאזאקסטאן. איז דאס איז וואס טוט זיך ביי זיי אין יענע וועלט, ביי אונז להבדיל איז דא א כלל ישראל, ס באשטייען מיר אויכעט פון פארשידענע לאמיר זאגן שבטים לאמיר עס רופן, אדער פארשידענע בעקגראונדס, מען באלאנגט צו אנדערע קרייזן, אבער אונז זעמיר א כלל ישראל און אונז טרייען מיר נישט צוצונעמען איינער פונעם אנדערן נאר פארקערט, מען פרובירט זיך צו העלפן איינער דעם אנדערן, און די קרן הלוואות וואס געבט הלוואות אן קיין ריבית און אויף גרינגע תנאים פון פֿינף און צוואַנציק ביז פֿופֿציק טויזנט דאלער פאר אידן וואס זענען אין ביזנעס און דארפן אביסל קעש צו עקספענדן אדער ווילן אריינגיין אין ביזנעס דאס איז א אויסדרוק דאס איז אן אופן וויאזוי אונזער ברודערשאפט אפילו וואס טראץ אונזערע אנדערשקייטן וויל מען נישט צונעמען, און מען וויל זיך העלפן דאס איז איין אזא הוכחה די נומבער פון די קרן הלוואות איז סעווען טרי טו